בעו מיניה מרב ששת, מען האט געפרעגט א שאלה פון רב ששת'ן ערל מהו במעשר, צו א ערל דער וואס איז נישט געמל'עט אפילו עס איז א אונס ווייל מתו אחיו מחמת מילה, צו מעג ער עסן מעשר שני? וואס איז די שאלה? כי היכי דיליף פסח ממעשר. לענין אנינות, ביי מעשר שטייט לא אכלתי באוני ממנו, מ'האט נישט געגעסן די מעשר ווען מ'איז א אונן, לערן איך אפ פסח פון מעשר אז פסח איז אויך אסור ביי אנינות, איז אזוי ווי מיר לערנען אפ פסח פון מעשר לגבי אנינות, יליף נמי מעשר מפסח לענין ערלות, לערן איך אויך אפ די זעלבע זאך מעשר פון פסח אזוי ווי פסח קען א ערל נישט עסן די קרבן פסח, אזוי קען א ערל מעשר נישט עסן, ווייל איך זאג דאך אז איינס איז גלייך צום אנדערן, או דילמא אדער חמור מקל יליף, א חומרא וואס איך טרעף דאס ביי דער לייכטערע זאך, זאג איך, ביי די הארבערע זאך גייט אוודאי אן די חומרא. למשל, אנינות שטייט ביי מעשר וואס איז לייכט אז אנינות איז אסור, איז איז אוודאי קען איך אפלערנען פסח וואס איז הארבער זאל אוודאי זיין אסור. אבער קל מחמור דאס וואס איך טרעף א חומרא ביי דער הארבערע זאך קען איך נישט אפלערנען אז ביי די גרינגערע זאך זאל אויכעט זיין די חומרא. די תוספות פרעגט אויף דעם, וואס איז די שאלה בנוגע פשט? איך מיין די תוספות אז וואס הייסט ס'איז א זיכערע זאך קל מחמור לא יליף, אויב מען טרעפט ביי א הארבע זאך א חומרא איז א זיכערע זאך אז ביי די לייכטערע זאך לערן איך דאס נישט אפ, איז תוספות זאגט צוויי תירוצים, איין תירוץ, איך וויל וויסן דער לימוד וואס איך לערן אפ פסח פון מעשר לגבי אנינות, צי דאס איז א גזירה שווה, א גזירה שווה די טייטש ס'איז גלייך איינס צום אנדערן, ממילא אז ס'איז גלייך איז די אז ס'איז גלייך ווי מען רופט עס איז נישט קיין חילוק צו קל מחמור צו חמור מקל, אדער איך לערן עס אפ פון א קל וחומר. און אויב איך לערן עס אפ פון א קל וחומר, קען איך טאקע די חומרא אפלערנען, פסח פון מעשר, דעם חמור פון קל, אבער קל פון חמור ניט. נאך וויל תוספות זאגן אז ס'איז א זיכערע זאך אז ס'איז א גזירה שווה, נאר מיר ווייסן דאך א גזירה שווה וואס איז נישט מופנה איז קען מען נישט אפלערנען, למדין ומשיבין, וויל איך וויסן צו די גזירה שווה איז מופנה צו נישט, אויב ס'איז מופנה, ס'איז איבריג, קען איך אפלערנען אפילו קל מחמור קען איך גיב איך אויף די לייכטערע זאך אויך די חומרא, אבער אויב ס'איז נישט מופנה קען איך אפפרעגן, ווייסטו פארוואס דארטן איז דא דער דין ערל איז אסור, ווייל פסח איז א קרבן ס'איז הארבער. אמר להו, האט רב ששת צו זיי געזאגט, תניתוה, מיר האבן דאס געלערנט אין א משנה, שטייט אין דער משנה, התרומה והביכורים, תרומה און ביכורים חייבין עליהן מיתה, א אויב א טמא'דיגע מענטש עסט תרומה אדער ביכורים קומט אים מיתה, ביי תרומה שטייט בפירוש ומתו בו כי יחללוהו, און ביכורים לערנט די גמרא ווייטער אפ האט'ן זעלבן דין ווי תרומה ווייל עס שטייט ותרומת ידך, און ביי ביכורים שטייט ביי דעם טנא ושמת הטנא מידך איז ביי ביידע די זעלבע דין, וחומש נאך איז דא א דין אז דער וואס איז נישט קיין כהן עסט בשוגג תרומה אדער ביכורים דארף ער באצאלן א חומש, א מעשר שני פאסט זיך דאס נישט צו זאגן אז זר עסט מעשר שני, מעשר שני איז דאך מותר צו יעדן איינעם לאו דווקא צו א כהן, ביי א מעשר שני טרעפט מען אויך א חומש אבער א אנדער סארט חומש, אויב מען גייט אויסלעזן די פירות פון מעשר שני, דארף מען מוסיף זיין א חומש, אבער דער חומש וואס מען באצאלט אלס כפרה, וואס מען האט געגעסן א זאך וואס מען טאר נישט, דאס טרעפט מען נישט ביי מעשר. ואסורין לזרים, תרומה און ביכורים איז אסור פאר א זר, איז דא דא דא דא די רש"י אין בבא מציעא פרעגט עס דא תוספות, ס'איז דאך מיר א פשיטא אז איך זאג חייבין עליהן חומש, ווייס איך דאך פארוואס איז מען מחויב פאר חומש, אז א זר האט עס געגעסן, וואס זשע דארף מען שטיין אסורים לזרים, איז רש"י דארט אין הזהב זאגט אזוי, זאל מען ניט שטיין אסורים לזרים, וואלט איך. געמיינט אזוי אז ביי תרומה ביכורים איז מען מחויב פאר חומש, און ביי מעשר איז נישט דא קיין חומש, אבער זרים, כ'וואלט אויסגעטייטשט דאס ווארט זרים נישט א בעל הבית צו אנדערש, איז דא אויף דעם א איסור, דארף מען דא שטיין ואסורים לזרים, אבער דארטן איז לכתחילה מותר, תוספות רעדט שוין פון דעם אז פרעגט אפ דעם פשט, נאך א דין. די זאכן וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט איז די חומרות, א חומרא איבער תרומה ביכורים, מיתה, חומש, אסורים לזרים, יעצט גייען מיר לערנען א זאך א קולא מיט וואס תרומה ביכורים איז לייכטער פון מעשר, והן נכסי כהן, עס באלאנגט צום כהן, וואס דער כהן וויל קען ער טון מיט די תרומה ביכורים? וואס הייסט דאס? ער קען פארקויפן די די תרומה ביכורים צו א צווייטן כהן און ער זאל קויפן פאר די געלט עבדים וקרקעות, ער קען מיט דעם מקדש זיין א אישה. אבער מעשר, די גמרא גייט ווי ר' מאיר, וואס ר' מאיר זאגט מעשר ממון גבוה הוא, די מעשר באלאנגט נישט צום בעל בית, איך בין נישט קיין בעל בית דאס צו פארקויפן, איך קען עס נישט פארקויפן, איך קען נישט מיט דעם מקדש זיין קיין אישה, עס באלאנגט צום אייבערשטן, נאר דער אייבערשטער זאגט, דו מעגסט עס עסן, און דאס קומט דאך אויס אז דאס אז מעשר איז הארבער מיט דעם, ער גייט מיר דא נישט אויסרעכענען וואס תרומה ביכורים איז הארבער, ער גייט מיר נאר זאגן די חילוקים. ועולין באחד ומאה, אז תרומה און ביכורים האבן זיך אויסגעמישט מיט חולין, איז ביי א כהן ס'האט זיך אויסגעמישט, ער עסט דאך סייווי איז דאך אויך נוגע דער דין לגבי געוויסע זאכן לגבי דעם דין בטומאה, נאר בכלל אז ס'האט זיך אויסגעמישט ס'איז דא הונדערט מאל אזויפיל חולין, איז זאגן מיר ווערט עס בטל, ווי איז אבער ביי מעשר? מעשר ווערט בטל ווי דער דין איז חד בתרי, א דבר יבש ווערט בטל חד בתרי, לח אויב בנותן טעם אז ס'איז דא שישים, אין אמת'ן די גמרא האב איך נאכגעקוקט אין נדרים דף נ ט, פרעגט דאך די גמרא, פארוואס זאל בכלל בטל ווערן תרומה און ביכורים? ס'איז דאך דא א כלל, דבר שיש לו מתירים איז אפילו באלף לא בטל, למשל ס'האט זיך אויסגעמישט, ס'איז געבוירן געווארן א איי אין שבת צו יום טוב, איז דאך די איי מוקצה, אז די איי האט זיך אויסגעמישט מיט טויזענט אנדערע היתר'דיגע, ווערט עס נישט בטל, פארוואס? פארוואס דארפסטו עס יעצט עסן דורך ביטול יאכלנה בהיתר? און תרומה ביכורים איז דאך אויך דא א עצה, ס'דא א דין אז מ'איז זיך שואל אויף דער תרומה ווערט די זאך צוריק טבל און מ'דארף נאכאמאל אפשיידן די זעלבע זאך ביי ביכורים, אזוי פרעגט די גמרא, די גמרא פרעגט עס, ענטפערט די גמרא אויף דעם אז ס'איז נישט דא קיין מצוה ס'איז נישט דא קיין מצוה זיך שואל זיין דאס אויך, די גמרא ברענגט נאר איין תירוץ, ס'רעדט זיך ביד כהן, אין נדרים פרעגט עס די גמרא דף נ ט, נאכער זאגט די גמרא ס'איז נישט דא קיין מצוה מען זאל זיך אויף דעם שואל זיין, אבער ביי מעשר שני דארף מען שוין פארשטיין, מעשר שני כאפט שווערער, ווייל מעשר שני האט דאך, קען מען דאך דאס מתיר זיין, ס'האט זיך אויסגעמישט מעשר שני מיט חולין, קודם כל קען איך דאך דאס אויסלעזן. כ'וועל דאס אויסלייזן, וועט ער אראפגיין פון דעם, און ס'וועט אראפגיין די קדושה וועט אראפגיין אויפן געלט. א מעשר שני דוכט זיך ענטפערט דער ראש אז עס רעדט זיך אז ס'איז געווען אין פחות משוה פרוטה וואס איז נישט קיין בר פדיון, דעמאלט איז דער אופן קען מען דאס נישט אויסלייזן, אבער אויב נישט וואלט מען עס געדארפן אויסלייזן, אדער זיי פרעגן אנדערש, ס'איז דאך דא א וועג מען זאל עס ארויפטראגן ירושלים. נישט אויסלייזן, זאגן זיי אז ארויפטראגן ירושלים איז א גרויסע טרחה, אבער אנדערע זאגן ס'הייסט אלץ דבר שיש לו מתירים, נאר ס'רעדט זיך אין אזא פאל אז די מויער פון ירושלים איז איינגעפאלן, דעמאלט קען מען נישט עסן די מעשר שני אין ירושלים, דעריבער הייסט עס דבר שאין לו מתירים, אבער סתם אזוי מעשר שני ווערט אנגערופן דבר שיש לו מתירים. ביי תרומה הייסט עס נישט קיין דבר שיש לו מתירים ווייל ס'איז מותר צו א כהן, אזוי אויך איז דאס הייסט נישט דבר שיש לו מתירים, דאס איז דא א כלל לגבי דעם דין מבשל בשבת במזיד, איז דאך דער דין דער וואס האט עס געקאכט איז עס אסור אויף אים לעולם, און אויף אנדערע איז עס נאר אסור אין שבת און מוצאי שבת איז עס מותר, איז דא א חילוק אין דין אויב די זאך האט זיך אויסגעמישט. מיט אנדערע, אויב ס'האט זיך אויסגעמישט מוצאי שבת שטייט, הייסט עס דבר שאין לו מתירין, לגבי מעג עס עסן דער אליין, אה איז דאך יש לו מתירין און אנדערע מענטשן קענען דאס עסן, זאגט מען דאס ווערט נישט אנגערופן, די שאלה איז וועגן דעם מענטש, אבער ווי וועט זיין ס'האט זיך אויסגעמישט אין שבת, די דבר שנתבשל בשבת מיט אנדערע, הייסט דאך איז שוין לגבי די מענטשן די אנדערע דבר שיש לו מתירין איז שוין דא א דין, איז לגבי אים אליין הייסט עס שוין דבר שיש לו מתירין אפילו מוצאי שבת ווערט עס אויך נישט בטל, ס'איז שוין נאר ווייל ווען ס'האט שוין באקומען דעם שם. נאך א דין שטייט, וטעונין רחיצת ידיים. אז מען טאר נישט אנרירן קיין תרומה ביכורים דווקא ווען מען האט געוואשן די הענט, רחיצת ידיים מיינט מען דא נטילת ידיים, נישט ווי מען זאגט אפוואשן פון שמוץ, נאר מען מיינט ווי מען האט מתקן געווען מיט רביעית און אזוי ווייטער, ווי וועט זיין מעשר מעשר אויב ס'איז ברויט דארף איך זיך צו דעם וואשן. אדער אנרירן קען מען עס אזוי אויכעט, אבער דא ביי פירות נישט, אבער דא יא זאגן מיר אז מען מוז זיך וואשן, והערב שמש, און אז איינער איז געווען טמא און ער האט זיך געטובלט דארף ער נאך האבן אז די זון זאל אונטער גיין דעמאלט קען ער עסן תרומה און ביכורים, אבער ביי מעשר איז נישט אזוי אט דער דין. הרי אלו בתרומה וביכורים מה שאין כן במעשר, די אלע זעקס זיבן זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט גייט נאר אהן בתרומה וביכורים און במעשר נישט. מעשר מעג מען עסן אזוי ווי ער האט זיך גע'טובל'ט, אזוי שטייט אין די משנה, טבל, א ברייתא אין פסחים ווערט עס דערמאנט, טבל ועלה אוכל במעשר, העריב שמשו אוכל בתרומה, הביא קרבנו איז עסט ער קדשים ואם איתא אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו זאגסט אז קל מחמור לערן איך נישט אפ און א ערל מעג עסן מעשר ניתני זאל מען אויך לערנען אזוי ערל אסור בהן א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה און ער טאר נישט עסן קיין תרומה טאר ער דאך קיין ביכורים אויך נישט עסן ווייל זיי זענען דאך גלייך מה שאין כן מעשר, מעשר מעג א ערל יא עסן, און ווען איך זעה אז ער לערנט דאס נישט איז פון דעם א ראיה אז א ערל טאר נישט עסן קיין מעשר, זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה, קען זיין א ערל מעג יא עסן מעשר, איי פארוואס לערנט ער עס נישט? תנא ושייר, ער לערנט זאכן ער לאזט איבער. ומאי שייר דהאי שייר, ס'נישט דער סדר פון תנא אז מ'זאל איבערלאזן איין זאך, ווייל אויב ער לאזט איבער נאר איין זאך קען איך זאגן בדווקא האט ער דאס נישט געלערנט, איך קען שוין עפעס געפינען א סיבה אז דאס זאל זיין אנדערש דער דין, איז דער דער תנא לאזט איבער מער אווי איין זאך, וואס האט ער נאך איבערגעלאזט? שייר, ער לאזט איבער דקתני סיפא, אין דער סיפא שטייט יש במעשר וביכורים, ס'איז דא אזעלכע דינים וואס זיי גייען אן ביי מעשר און ביי ביכורים, מה שאין כן בתרומה וואס ביי תרומה גייען זיי נישט אהן, שהמעשר והביכורים טעונין הבאת מקום, מעשר און ביכורים דארף מען ארויפטראגן אין ירושלים, און ווי איז אבער תרומה עסט מען דאך אומעדום, און נאך א זאך וטעונין ווידוי, ווען עס קומט די פערדע יאר נאך שמיטה, און די שמיטה יאר די זיבעטע יאר, דעם לעצטן טאג פסח פארנאכט, איז דעמאלט איז די זמן הביעור, וואס מען רוימט אויס אלע זאכן, אין פרשת כי תבוא ווערט עס דערמאנט דארט נאך שני, און מען טוט און מען טוט זיך מתודה זיין, אזוי ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, און אזוי ווייטער. און וועלכעס דארף האבן ווידוי, ווידוי דארף האבן מעשר און ביכורים, און תוספות פרעגט אויף דעם, דארטן ווערט דערמאנט אז תרומה דארף אויכעט האבן ווידוי, כ'לערן עס אפ פון א פסוק וגם נתתיו ללוי זו תרומה, רש"י זאגט עס דארט אין פרשת כי תבוא, און זאגט תוספות אז אויב ער האט נאר תרומה אליין, אז מ'איז זיך מתוודה אויפן מעשר איז מען זיך מתוודה אויף תרומה, ווי וועט אבער זיין אז ס'איז געווארן פארלוירן פון אים דער מעשר, איז ער זיך נישט מתוודה אויף תרומה, דער עיקר ווידוי איז ביי מעשר און ביי ביכורים. ואסור לאונן, און מעשר און ביכורים איז אסור צו אונן, אזוי האבן מיר דאך געלערנט, אז ביי תרומה איז דא א ספעציעלע פסוק ביי תרומה, מ'מעג יא. וחייבין בביעור, און ס'איז נאך דא א דין וואס עס גייט אהן ביי מעשר און ביכורים און עס גייט נישט אהן ביי תרומה, די דין פון ביעור. איין דין פון ביעור איז פארהאנען אז ווען עס קומט. די דריטע יאר, ס'הייבט זיך אן די פערדע יאר, איז א איד וואס ער האט מתנות וואס ער דארף, מעשר עני צו דעם ארעמאן, און מעשר שני וואס ער האט געהאט ביכורים, ס'טאר גארנישט נישט בלייבן ביי אים אין שטוב, ער דארף עס אוועק געבן. דאס איז דאך די ווידוי וואס ער זאגט וגם נתתיו ללוי, אזוי אלעס. ס'דא נאך א דין פון ביעור, א ווי וועט זיין אז ס'איז געקומען די צייט און ס'איז געבליבן ביי א איד מעשר שני, אדער ס'איז געבליבן ביי דעם כהן ביכורים, דארף מען דאס פארניכטן. דאס וואס שטייט דא אין גמרא חייבין בביעור, מיינט מען דעם ביעור וואס מען דארף, וואס דער ביעור גייט נאר אהן, ביי וועלכן גייט עס אהן? נאר ביי מעשר שני, ביי ביכורים, דאס מיינט מען וואס מען דארף צו מבער זיין מן העולם, אבער ביעור וואס מען זאגט בערתי הקודש מן הבית, מען האט עס אוועקגעגעבן, דאס גייט אן ביי תרומה אויכעט, אזוי איז תוספות מסביר דא די גמרא, ורב שמעון פוטר, און רב שמעון פטר'ט ביכורים פון ביעור, אזוי ווערט דארט דערמאנט, ואילו ס'איז דאך דא נאך זאכן, אסור לבער מהן בטומאה, ס'דא א דין אז תרומה איז געווארן טמא, טאר מען דאך דאס נישט עסן, מעג איך אויב ס'איז אויל מעג איך הייצן מיט דעם? אז ס'איז א זאך מ'קען הייצן בשעה כאטש די מצוה איז דאך כ'זאל עס פארברענען, בשעת'ן פארברענען מעג איך פון דעם הנאה האבן. ווי איז אבער מעשר און ביכורים מעג מען נאר נוצן אויף אכילה שתיה סיכה, אבער אנדערע זאכן נישט, אז ס'איז געווארן טמא קען איך נישט הנאה האבן בשעת שריפה, האט ער דאך דאס אויך געדארפן שטיין, אז מעשר ביכורים טאר מען נישט, בטומאה טאר מען נישט פון דעם הנאה האבן, און נאך א זאך האט געדארפן שטיין, ואוכלן בטומאת עצמן, ווען מען עסט מעשר מיט ביכורים ווען די זאך איז טמא, טומאת עצמן רופט זיך אן די זאך איז טמא, ס'איז דא טומאת הגוף איז די טייטש דער מענטש איז טמא, טומאת עצמן די פירות זענען טמא, לוקה, גיט מען מלקות, מה שאין כן בתרומה, ביי תרומה אז מען עסט תרומה טמאה גיט מען נישט קיין מלקות, איז דאך לא קתני, איז דיע צוויי זאכן טוט מען נישט לערנען, אלמא זעהן מיר דאך תנא ושייר אז דער תנא לאזט איבער, איז די זעלבע זאך, קען זיין א ערל מעג עסן מעשר, איי פארוואס שטייט נישט אז אז תרומה ביכורים טאר א ערל נישט עסן און מעשר מעג ער יא עסן, ווייל תנא ושייר. רש"י. פריער האבן מיר געלערנט דער ב"ח איז גורס אמר מר, פריער האבן מיר געלערנט אמר מר ואסורין לאונן אז ביכורים און מעשר איז אסור פאר א אונן ורב שמעון מתיר און רב שמעון איז מתיר ביכורים ער זאגט אזוי ווי תרומה קען עסן א אונן קען ביכורים אויכעט עסן א אונן פרעגט די גמרא מנא להו פון וואנען זיי ווייסן זיי דיע זאך די רבנן

איז תרומת ידך. ואמר מר וואס מיינט מען דאס תרומת ידך אז תרומת ידך אלו דאס מיינט מען ביכורים פארוואס ווייל ביי ביכורים שטייט ולקח הכהן הטנא מידך און דא שטייט אויך דאס לשון תרומת ידך מיינט מען דאס ביכורים האט די תורה געזאגט אז לא תוכל לאכול בשעריך אז דו טארסט נישט עסן די מעשר דגנך די מעשר שני קענסט נישט עסן אין מדין, די זעלבע זאך קענסט די ביכורים אויך נישט עסן אומעדום. ואיתקש ביכורים למעשר, אז עס ווערט דערמאנט אין זעלבן פסוק מעשר מיט ביכורים, זאג מיר אזוי, מה מעשר אסור לאונן, אזוי ווי מעשר טאר נישט עסן קיין אונן ווייל עס שטייט דאך לא אכלתי באוני ממנו, אף ביכורים אסור לאונן. דאס איז דער טעם פון די רבנן, ורבי שמעון, רבי שמעון זאגט יא, תרומה קרינהו רחמנא, אין זעלבן פסוק ווי איך גיי זאגן אז מען קען נישט עסן ביכורים חוץ לירושלים, רופט עס דער פסוק אן מיט דעם לשון תרומה, תרומת ידיך, מה תרומה מותרת לאונן, תרומה מעג דאך עסן א אונן, ווייל האמיר דאך פריער געלערנט זרות אמרתי לך ולא אנינות וכל זר לא יאכל בו, זאג איך זרות אמרתי לך ולא אנינות. אף ביכורים מותר לאונן, די ביכורים אויך מותר לאונן. יעצט וחייבין בביעור ביכורים און מעשר איז מען מחויב מבער זיין ורבי שמעון פוטר רבי שמעון פטר'ט איז אויך די זעלבע זאך מר מקיש די רבנן זאגן ווייל אין פסוק לא תוכל לאכול בשעריך ווערט דאך דערמאנט סיי מעשר סיי ביכורים, דעריבער טוה איך צוגלייכן ביכורים צו מעשר, אזוי ווי מעשר איז די דין אז מען דארף ביעור, די זעלבע זאך ביכורים, ומר לא מקיש, רבי שמעון זאגט, נאר דאס וואס דער פוסק האט עס צוגעגליכן דאס הייסט הבאת מקום אז מען קען נישט עסן בשעריך, האט דאך דער פסוק געזאגט ס'איז גלייך, אבער ווען איך זעה דער פסוק רופט עס אן אין זעלבן פסוק רופט ער עס אן תרומה, צו זאגן אז לגבי אנדערע דינים איז ביכורים נישט גלייך צו מעשר, נאר ס'איז גלייך צו תרומה, אין תרומה איז דאך נישט דא דער חיוב לבער. פריער האט מען געלערנט אין גמרא ואסור לבער מהן בטומאה, אז אויב תרומה איז געווארן טמא, כאטש די תרומה איז דאך נאר געווארן געגעבן לאכילה לשתיה ולסיכה, דאס איז נאר גערעדט געווארן טהור'דיגע תרומה, אבער דעמאלט ווען די תרומה ווערט טמא, איז בשעת איך פארברען די טומאה מעג איך הנאה האבן, ווי איז אבער מעשר און ביכורים טאר מען נישט קיין הנאה האבן ווען מען פארברענט עס ווען ס'איז געווארן טמא. און נאך א זאך, ואוכלן בטומאת עצמן, אז מען עסט, דער מענטש איז ריין, נאר טומאת עצמן, די מעשר אדער די ביכורים זענען טמא, לוקה, גיט מען מלקות. פרעגט די גמרא, מנלן, פון וואנעט ווייס איך אז מען גיט מלקות? דא דארף מען צוקומען פריער דערמאנען די גרסה וואס רש"י ברענגט אראפ פון ספרי פריער ווערט דארט דערמאנט דער פסוק לא תוכל לאכול בשעריך, אזוי שטייט דאך די פריערדיגע פסוק, איז נאכער שטייט אזוי נאכדעם ווי דארט שטייט לא תוכל לאכול בשעריך אז. דתניא וואס מיר האבן געלערנט אין פסוק שטייט לא תוכל לאכול בשעריך, איז רב שמעון אומר זאגט רב שמעון אז מיר פארשטייט מיר אין פסוק ולא בערתי ממנו בטמא, איך האב נישט מבער געווען פון דער מעשר ווען ער איז געוועזן טמא, האב איך דעמאלט נישט הנאה געהאט בשעת איך האב פארברענט די מעשר שני ווען ער איז געווען טמא, בין שאני טמא, סיי איך בין געווען טמא והוא טהור, און דער מעשר שני איז געווען טהור, אז איך זאג אפילו טמא'דיגערהייט האב איך נישט קיין הנאה געהאט, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ווען דער מעשר שני איז טהור, ווען ער קען שטיין אויף זיין עיקר מצוה וואס ס'שטייט מען זאל עס עסן לפני ה' אלוקיך, האב איך אוודאי נישט געטון בין שאני טהור והוא טמא. שטעלט זיך יעצט א שאלה, והיכא מוזהר על אכילתו איני יודע, איך ווייס נישט וואו איז דא אן אזהרה אז מען טאר נישט ווען מען זאגט טומאת עצמן טאר מען דאס נישט עסן, ביי טומאה טאר מען עס נישט עסן, פרעגט די גמרא, וואס הייסט? דו ווייסט נישט? טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה, ער האט נישט געלאזט אויספירן די גאנצע זאך האט ער אים אפגעפרעגט וואס זאגסטו עפעס איני יודע? ס'דא א בפירוש'ע פסוק אז ווען די מענטש איז טמא טאר ער נישט עסן קיין מעשר שטייט נפש אשר תגע בו, א מענטש וואס וועט אנרירן אין א טמא'דיגע זאך וואס די מענטש ווערט טמא. וטמאה וועט די נפש זיין טמא עד הערב ביז נאכט, ולא יאכל מן הקדשים ער עסט נישט פון די קדשים, כי אם רחץ בשרו במים ער וועט זיך טובל'ען מעג ער שוין עסן, מען דארף נישט ווארטן אויף הערב שמש, איבער וואס רעדט זיך דאס? איז וויל איך דיך זאגן עס רעדט זיך במעשר, כאטש עס שטייט אין פסוק דערמאנט דאס לשון ולא יאכל מן הקדשים מוז איך זאגן מען מיינט מעשר ווייל תרומה קען ער דאך נישט עסן נאך דעם טובל'ען אויכעט ער דארף דאך האבן הערב שמש. זאגט די גמרא הכי קא מיבעיא ליה איך ווייס טמא, די שאלה דא איז געוועזן טומאת עצמו מנין ווען דער מענטש איז ריין. און דער מעשר שני איז טמא, ווי איז דא א ווארענוג אין דער תורה אז מען טאר דאס נישט עסן? תלמוד לומר, דאס לערן איך אפ פון דעם פסוק, שטייט אין פסוק לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך, אזוי שטייט דאך דא אין פסוק אז דו קענסט נישט עסן קיין מעשר שני אין אלע שטעט, ולהלן הוא אומר, און דארטן שטייט א פסוק, דער דין איז אז איינער האט מקדיש געווען א בהמה פאר א קרבן, קען מען דאס נישט אויסלעזן, ס'איז דאך קדושת הגוף, קען מען נישט אויסלעזן, ווי וועט זיין ס'האט באקומען א מום, ס'איז נישט ראוי מקריב צו זיין, טוט מען דאס אויסלעזן, און ווען מען טוט עס אויסלעזן, איז עס מעג עס יעדער איינער עסן, סיי א טמא סיי א טהור, ס'איז נאך דא געוויסע הגבלות אז פסולי המוקדשים טאר מען נישט מיט דעם ארבעטן, ואכלת ולא גיזה און דארט נאך זאכן, שטייט דערמאנט ביי פסולי המוקדשים, בשעריך תאכלנו, זאלסט עס עסן אין דיינע שטעט. הטמא והטהור יחדיו, א טמא און א טהור מעג עס עסן צוזאמען, כצבי וכאיל, אזוי ווי מען עסט א צבי און א איל, וואס פון זיי גייט נישט אן קיין קרבן. ותנא דבי רבי ישמעאל, און מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז הטמא והטהור יחדיו אפילו טמא וטהור אוכלין על שלחן אחד, דער טמא מיט דעם טהור עסן אויף איין טיש בקערה אחת, וועט דאך יעצט ווערן טמא די די פלייש, דאך מעג מען, ואינן חוששין, ס'ארט מען נישט. אז נאכדעם וואס כ'האב אויסגעלעזט איז נישט דא קיין ווארענונג פון קיין טומאה. איז ווערט דאך דא דערמאנט אין פסוק בשעריך תאכלנו הטמא והטהור אז בטומאת עצמן ארט מען נישט, וקאמר רחמנא זאגט יעצט די תורה ביי מעשר שני לא תוכל לאכול בשעריך, דו קענסט נישט עסן אין דעם אופן וואס איך האב דארט געזאגט בשעריך תאכלנו, דארטן האב איך דאך געזאגט בשעריך תאכלנו אז ס'ארט מען נישט מ'עסט א טמא וטהור בקערה אחת און דאס ווערט טמא, ההוא דאמרי לך התם בשעריך תאכלנו, דאס וואס איך האב דיך דארט געזאגט אז א טהור מעג עסן די זאך נאכדעם ווי דער טמא האט אנגערירט אין דער שיסל, ער האט אנגערירט אין דער זאך און די זאך איז געווארן טמא. אבער הכא דא אויב ביי מעשר שני לא תאכל, אפילו דו ביסט טהור, נאר אויב די זאך איז טמא קענסטו נישט עסן, דא האבן מיר די אזהרה אז טומאת עצמו טאר מען דאס נישט עסן, איז דא מלקות, אבער תרומה איז מיט דעם פרט לייכטער, תרומה בטומאת עצמה, וועט די גמרא זאגן ווייטער לערן איך אויך אפ פון דעם פסוק בשעריך תאכלנו ולא לאחר, דאס מעגסטו עסן, די פסולי המקדשים וואס מען האט אויסגעלעזט מעגסטו עסן, טמא וטהור יחדיו, אבער א אנדער זאך טאר מען נישט עסן, תרומה טאר מען נישט עסן, ווי איז דאך דאס לאו הבא מכלל עשה איז עס נאר א עשה, קומט אויס תרומה בטומאת עצמה נישט דא קיין לאו נאר א עשה. רש"י. פריער האט מען געלערנט מה שאין כן בתרומה, בתרומה איז נישט אזוי דער דין, תרומה ווען ס'איז טמא געווארן און בשעת איך טוה עס פארברענען מעג איך דעמאלט הנאה האבן, פרעגט די גמרא מנלן וואנען ווייס מען דאס? און מיר ווייסן דאך אין דעם איז תרומה הארבער פון ביכורים און דא תרומה הארבער פון מעשר, און דא זעהן מיר אז מעשר טאר מען נישט, נו פון וואנען ווייסן מיר תרומה מעג מען? אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן דאמר קרא שטייט אין פסוק ביי מעשר לא ביערתי ממנו בטמא, איז דער ממנו איז ער מיר איבריג, ס'האט געדארפן שטיין לא ביערתי בטמא, איז די טייטש ממנו אי אתה מבעיר מעשר שני וואס איז געווארן טמא טארסט עס נישט מבעיר זיין טארסט נישט קיין הנאה האבן ביי דעם פארברענען אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא אבער אויל פון תרומה עס איז געווארן טמא קענסט עס ניצן אויף צו הייצן מיט דעם. פרעגט די גמרא ואימא לאמיר זאגן ממנו אי אתה מבעיר פון מעשר שני טארסטו נישט קיין הנאה האבן, אבל אתה מעביר שמן של קודש שנטמא, שמן פון קודש, דער שמן איז געווארן באשטימט פאר א מנחה און ס'איז געווארן טמא, דארט איז מותר הנאה האבן. ווער זאגט דאס אז דער איסור גייט אז דער היתר גייט ארויף אויף תרומה, אפשר גייט עס ארויף אויף קודש, זאגט די גמרא לאו קל וחומר הוא, אז קודש מען טאר נישט הנאה האבן, קען איך נישט אפלערנען פון א קל וחומר? מה דאך מעשר הקל, מעשר איז דאך לייכט, אסאך לייכטער פון קודש, אמרה תורה זאגט די תורה, לא ביערתי ממנו בטמא, ער איז זיך מתוודה, לא ביערתי ממנו בטמא דאס הייסט אז מען טאר נישט דעמאלט הנאה האבן, קודש חמור לא כל שכן, דאך אוודאי און אוודאי אז ס'איז אסור. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי תרומה נמי קל וחומר הוא, תרומה איז אויך הארבער פון מעשר, מעשר קענען עסן זרים, תרומה קען נישט עסן קיין זרים, נאך אסאך פרטים איז פארהאנען וואס תרומה איז הארבער פון מעשר, זאג אויך די זעלבע זאך לאו קל וחומר הוא, און זאל איך זאגן אז ביי תרומה אז עס איז געווארן טמא, טאר מען נישט קיין הנאה האבן בשעת'ן פארברענען? ענטפערט די גמרא, הא כתיב ממנו, אין פסוק שטייט דאך לא בערתי ממנו בטמא, גייט דאך מיר דער ממנו זאגן אז א אנדערע ארט מעג מען יא, דער מתיר איז אויף תרומה, פרעגט די גמרא מה ראית? פארוואס זאלסטו זאגן אז דער ממנו גייט מיר דערציילן אז ביי תרומה מעג איך יא הנאה האבן בשעת דעם פארברענען די טמא'דיגע תרומה, און קדשים זאל איך אפלערנען פון א קל וחומר? זאג פארקערט, ביידע זענען דאך הארבער פון תרומה, סיי תרומה און סיי קדשים, זאג תרומה לערן איך אפ פון א קל וחומר, אז מען טאר נישט קיין הנאה האבן בשעת'ן פארברענען, און קדשים מעג מען, וועל איך לערנען אפ פון דעם ממנו. ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט, קודש לא ממעטינא, קודש איז דאך אסאך אסאך זאכן הארבער פון תרומה, אז איך האב צו זאגן א זאך א היתר, איינס פון הארבערע זאכן, איינס איז אביסל הארבער, און איינס איז מיט אסאך זאכן הארבער, דארף איך זאגן אז וועלכע זאך תרומה איז טאקע הארבער פון מעשר, אבער קודש איז דאך אסאך הארבער פון תרומה, מיט וועלכע זאכן רעכנט די גמרא דא אויס זעקס זאכן, שכן פנקעכ"ס, גייט די משנה יעצט מפרש זיין, די גמרא מפרש זיין, פיגול, נותר, קרבן, דאס ווערט אנגערופן אז ס'איז דאך א קרבן איז דאך עס. קדשים איז דאך א קרבן, ממילא וואס הייסט א קרבן? קרבן, קרב, א לשון דערנענטערן, מען ברענגט עס אריין אינעווייניג אין דער עזרה. און ס'גייט דאך אן אין דעם דער דין פון פיגול, אז מען טראכט אין איינס פון די עבודות צו עסן חוץ לזמנו, און עס גייט אן דער דין פון נותר, און אויכעט מעילה אז איינער האט בשוגג געגעסן קודש, דארף ער ברענגען א קרבן מעילה, כרת, אויב מען האט געגעסן קודש בטומאת הגוף קומט כרת ואסור לאונן, עס איז אסור צו אונן, ווי איז אבער תרומה? תרומה איז לייכטער, תרומה איז נישט פיגול און נותר קרבן און נישט מעילה און נישט כרת און עס איז מותר לאונן, זאגט די גמרא אדרבה תרומה לא ממעטינן, איך דארף נישט ממעט זיין תרומה, תרומה דארף איך זאגן טאר מען נישט, ווייל איך וועל דיר ווייזן אז מען טרעפט מיט געוויסע זאכן וואס תרומה איז הארבער פון קדשים, שכן מחפ"ז, וואס איז דאס מחפ"ז? מיתה. ב אז אויב מען עסט טמא'דיגערהייט תרומה קומט מיתה מיתה בידי שמים, תוספות פרעגט שוין דא, פריער האב איך געזאגט קודש איז הארבער ווייל קודש איז דא כרת, האב איך דאך געוויסט אז ביי תרומה איז דא מיתה, נאר איך האב געלערנט אז כרת איז הארבער פון מיתה, און יעצט גייט די גמרא זאגן פארקערט אז מיתה איז הארבער פון כרת, לערנט תוספות א אנדער פשט ווי רשי לערנט, תוספות לערנט יעצט מיינט מען נישט בטומאת הגוף, נאר א זר האוכל תרומה איז דא מיתה, און ביי קודש איז אמאל פארהאנען א קודש וואס קומט נישט אפילו קיין מיתה, קודם ס'איז דאך דא שלמים וואס מ'מעגן עסן, א מעג, און אפילו קדישים וואס נאר א כהן מעג עסן, איז ביי א זר נישט דא קיין מיתה נאר ס'איז דא אן אזהרה, אבער רשי לערנט נישט אזוי, רשי לערנט מיתה לאוכלה בטומאת הגוף, בלייבט שווער לויט רשי תוספות'ס קשיא. חומש, ווען א זר עסט תרומה בשוגג, כאטש ס'איז מותר צו די כהנים, אבער א זר דארף באצאלן א חומש, ווי איז אבער קודש? אין דער צייט ווען די כהנים מעגן שוין עסן די זאך, אפילו דער זר טאר עס נישט עסן, גייט נישט אן שוין מער דער דין מעילה, און עס גייט נישט אן דער דין פון חומש. ואין לה פדיון, תרומה קען מען נישט אויסלעזן. אבער קודש איז דאך דא אופנים מען קען אויסלעזן איידער ס'איז געווארן נתקדש אין א כלי, און נאך א זאך ואסורה לזרים תרומה טאר א ישראל קיינמאל נישט עסן, אבער קודש איז דאך דא אזעלכע וואס א זר מעג עסן קדשים קלים מעג עסן א ישראל אויכעט, ממילא טרעף איך דאך זאכן, אז תרומה איז הארבער פון קדשים, זאל איך זאגן דאס וואס דער ממנו גייט מיר דערציילן, הנאה פון מעשר שני טאר מען נישט הנאה האבן בשעת'ן פארברענען, אבער אן אנדער זאך מעג מען, זאל דאס ארויפגיין אויף קודש? ענטפערט די גמרא, הנך נפישן, מיט מערער זאכן איז קודש הארבער פון תרומה, קודש איז הארבער פון תרומה מיט זעקס זאכן, און תרומה איז הארבער פון קודש מיט פיר זאכן. ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן כרת עדיפא, דאס וואס איז פארהאנען דארט נאר ביי קודש כרת ווען מען זאגט, דאס רופט זיך שוין אן אז ס'איז א אנדער סארט קאטעגאריע אז דאס איז הארבער. פריער האט מען געלערנט ואוכלן בטומאת עצמן לוקה, אויב מען עסט מעשר אדער מען עסט ביכורים בטומאת עצמן ווען די פירות זענען טמא קומט מלקות, מה שאין כן בתרומה, תרומה גיט מען נישט קיין מלקות, פרעגט די גמרא מילקא הוא דלא לקי, קיין מלקות גיט מען נישט, הא איסורא איכא, אבער עסן תרומה טמאה איז דא א איסור אזוי ווייזט דאך אויס מנלן, פון וואנען ווייס איך דאס?

הטמא והטהור יחד בקערה אחת, און דער טמא רירט אן אין דעם עסן, ווערט עס די עסן טמא, דאך מעג עס דער טהור עסן. ולא לאחר, אבער א אנדער זאך, וועלכע אנדער זאך? אויף מעשר דארף מען עס נישט ארויפקען, כ'האב דאך שוין א לימוד, זאג מיר גייט עס ארויף אויף תרומה, ולאו הבא מכלל עשה עשה, דעריבער זאגן מיר ס'איז מלקות איז נישט דא, ווייל ס'איז נישט קיין לאו נאר א איסור עשה. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מרישא נמי שמעת מינה דתנא ושייר, איך האב דאך פריער געזאגט אז תנא ושייר, האב איך א ראיה געברענגט פון דער סיפא וועלכע דינים וואס שטייט אין דער סיפא יש במעשר ובביכורים מה שאין בתרומה, זאגט ער דארפסט נישט גיין צו דער סיפא, נאר פון דער רישא אליין, אין דער רישא ווערט דאך דערמאנט די זאכן וואס זיי גייען אהן בתרומה און ביכורים, און זיי גייען נישט אהן במעשר, דארטן האסטו שוין זעסטו תנא ושייר, מדלא קתני, פארוואס לערנט מען נישט ונוהגין בשאר שני שבוע אז תרומה און ביכורים גייען אהן אלע זעקס יאר, רשי אין פרשת משפטים זאגט דאך רשי אז ביכורים ברענגט מען אין שמיטה יאר אויכעט, געבן א קוק דארט אין רשי. ווער קען ברענגען אין שמיטה יאר ביכורים? ווי איז אבער מעשר שני גיבט מען נישט אלע יארן, דער סדר איז אזוי, תרומה, ביכורים, אלע זעקס יאר גיבט מען, מעשר ראשון וואס מען גיבט פאר דעם לוי גיבט מען אויך אלע זעקס יאר, מעשר שני איז נאר דא די ערשטע יאר און די צווייטע און אין די פערדע און די פופטע די דריטע און די זעקסטע איז נישט דא קיין מעשר שני מעשר שני גיט מען קיינעם נישט אוועק מען טראגט ארויף אין ירושלים די דריטע און די זעקסטע אויפן ארט פון מעשר שני איז דא מעשר עני איז דאך דאס א חומרא אז תרומה ביכורים גייט אהן אלע יארן און מעשר שני גייט נאר אהן פיר יאר פון די זעקס יאר און נאך א זאך ואין להם פדיון תרומה ביכורים קען מען נישט אויסלעזן, מה שאין כן במעשר, מעשר קען מען יא אויסלעזן, און ער האט דאס נישט געלערנט, שמע מינה איז פון דא א ראיה תנא ושייר. זאגט די גמרא, תא שמע, איך גיי זיך פושט זיין די שאלה, די שאלה וואס מיר האבן געהאט אין אנפאנג דף ע"ג עמוד א' וואס מען האט געפרעגט פון רב ששס'ן צי א ערל מעג עסן מעשר שני, ער מוז זיך פושט זיין, האבן מיר געלערנט, נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה, מען האט מל'ע געווען, עס איז איבערגעבליבן שטיקלעך פלייש וואס האלט צוריק די מילה, הרי זה אינו אוכל, טאר ער נישט עסן, ער איז נאך נישט קיין געמאלעטער, ער הייסט נאך א ערל, טאר ער נישט עסן, לא בתרומה, ולא בפסח, ולא בקדשים, ולא במעשר. מאי לאו, מײנסטו דען ניט, אױף װעלכן מעשׂר מײנט מען דא? מעשׂר דגן, מע מײנט מעשׂר שני, װײל מעשׂר ראשון איז דער דין, אַז יעדער אײנער מעג עס עסן. רש"י זאָגט דאָרטן, אין ענדע בחוקותי, אַז בכל מקום, זאָגט דאָך דער רש"י, אַפֿילו בבית-הקבֿרות, נאָך דעם װי דער לוי האָט שױן אַראָפּגענומען פֿון דעם תּרומת מעשׂר, איז שױן אינגאַנצן חול. ס'איז דאָ אײן מאַן דאָמר רב מאיר, װאָס רב מאיר לערנט, אַז מעשׂר ראשון איז אָסור לזרים נאָר צו לויים. מאי לאו מעשר דגן, זע איך דאך א ערל טאר נישט עסן קיין מעשר, זאגט די גמרא לא, ניין, מעשר בהמה, מען מיינט ער טאר נישט עסן מעשר בהמה, פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי אויך זאגן מעשר בהמה היינו קדשים, מעשר בהמה איז מען דאך עס אויך מקריב פאר א קרבן, אז שטייט מיר שוין ער טאר נישט עסן קיין קדשים ווייס איך דאך אליין מעשר בהמה, און ווען איך זע עס שטייט מיר באזונדער מעשר מיינט מען וועלכעס? מעשר דגן. זאגט די גמרא וליטעמיך, לויט דיר נאך איז שוין גוט? מי לא תנן פסח ווערט נישט דערמאנט דא, הרי זה אינו אוכל לא בתרומה ולא בפסח ולא בקדשים, וקתני קדשים, און ער לערנט קדשים, זע איך דאך אז כאטש ער לערנט מיר דעם כלל קדשים, דאך לערנט ער מיר באזונדער פסח, איז די זעלבע זאך לערנט ער מיר באזונדער מעשר בהמה. זאגט די גמרא, ניין ס'איז נישט גלייך, בשלמא פסח וקדשים צריכי, ער דארף מיר לערנען באזונדער פסח און באזונדער קדשים, דאי תנא פסח, זאל מיר שטיין אז א ערל טאר נישט עסן די קרבן פסח, וואלט איך געזאגט משום דערלות בפסח כתיבא, ביי דעם קרבן פסח שטייט אז א ערל טאר נישט עסן, אבל קדשים אימא לא, אבער קדשים וואלט איך נישט געוויסט. דארף מען דערציילן ביי קדשים ואי תנא קדשים, און אפילו עס זאל נאר שטיין קדשים און נישט פסח, הווה אמינא וואלט איך געזאגט מאי קדשים, וועלכע קדשים טאר נישט עסן א ערל, דאס איז נאר פסח, פארוואס? ווייל שטייט דאך דער דין א ערל טאר נישט עסן שטייט ביי פסח. ממילא פארשטיי איך פארוואס עס שטייט באזונדער קדשים און עס שטייט באזונדער פסח. אלא מעשר בהמה למה לי, וואס דארף מען שטיין מעשר בהמה? ממילא קען איך נישט זאגן עס רעדט זיך מעשר בהמה, נאר מעשר דגן איז א ראיה א ערל טאר נישט עסן מעשר דגן. זאגט די גמרא, ניין, אלא מעשר ראשון, מען מיינט טאקע, מען מיינט נישט מעשר שני נאר מען מיינט מעשר ראשון, ורבי מאיר היא, דאס איז רבי מאיר דאמר וואס ער זאגט מעשר ראשון אסור לזרים, אז א זר טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, איז לגבי ערלות איז אויכעט חמור אז א ערל טאר נישט עסן קיין מעשר ראשון, אבער מעשר שני א זר מעג דאך עסן מעשר שני. איז די זעלבע זאך קען א ערל אויך עסן מעשר שני? איך קען זיך פון דא נישט פושט זיין די שאלה. קען זיין אז א ערל מעג יא עסן מעשר שני. רש"י.